ברוך השם, מסכת ביצה, דף י"ד, עמוד א', די משנה. בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, תבלין, וואס מען טוט אריין זאכן אין דעם טאפ אין דעם געקעכטס ס'זאל האבן א געשמאק, ספייסעס, נידוכין, ווערן געשטויסן, במדוך של עץ. דער מדוך דער שטויסער מיט וואס מען שטויסט זאל זיין פון האלץ. עס איז פארהאנען צווייערליי, ס'איז פארהאנען אז דער שטויסער איז פון שטיין, און ס'פארהאנען דער שטויסער איז פון האלץ. פארשטייט זיך מיט וועלכע זאך ווערט די זאך בעסער געשטויסן, אויב עס איז פון שטיין זאגן די בית שמאי אז תבלין דארף מען מאכן א שינוי מען זאל עס נישט שטויסן מיט א מדוך, פון אבן, נאר מיט א מדוך של עץ, אין יום טוב רעדט מען. והמלח, אבער זאלץ דארף מען מאכן א גרעסערן שינוי, ווייל זאלץ טוט מען אנדערע מאל אויך שטויסן אפשר אין מדוך של עץ, זאלץ דארף זיין בפך. פך ווערט אנגערופן מיט דעם קריגל, מיט א דנא פון קריגל זאל מען עס צערייבן, ובעץ הפרור אדער מיט א קאך לעפל, מיט דעם זאל מען דאס צערייבן, במדוך של עץ איז נישט גוט. ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, תבלין נידוכין כדרכן. תבלין מעג מען שטויסן ווי דער סדר איז אין דער וואכעדיגן טאג, מעג מען עס אויך שטויסן יום טוב, במדוך של אבן, מיט דעם שטויסער פון שטיין. והמלח, איז גענוג א קליינע שינוי, איך זאל מאכן במדוך של עץ, מיט א שטויסער פון האלץ, איך דארף נישט ווי די בית שמאי זאגן פך און עץ, הפרור. קומט אויס זיי קריגן זיך סיי ביי תבלין און סיי ביי זאלץ, ביי תבלין זאגן די בית הלל מען דארף בכלל נישט קיין שינוי, און די בית שמאי זאגן מען דארף האבן א שינוי, און ביי זאלץ זאגן די בית שמאי מען דארף א גרויסן שינוי, און די בית הלל זאגן ס'איז גענוג א קליינע שינוי. רש"י, מדוך.

אנשטאט פון מדוך דער שטויסער זאל זיין פון שטיין נעמט מען פון האלץ. אבל במלח, במקום אויף דעם פלאץ שיש מלח גסה, דא וואו ס'איז דא גראבע זאלץ, דארף מען עס בפך של חרס ידוכנה, מיט דעם קריגל פון חרס זאל מען דאס צושטויסן, ולא במדוכה. או, אדער מיט א צווייטע זאך קען איך צושטויסן די זאלץ, בעץ פרור, כף גדולה, א גרויסע לעפל, שקורין פוקע. דאס איז א קאך לעפל. דמלח בעי שינוי, זאלץ דארף האבן א שינוי. ובגמרא מפרש טעמא די גמרא מפרש פארוואס איז זאלץ דארף מער שינוי ווי תבלין, והמלח במדוך של עץ שינוי בעי, די בית הלל זאגן אויך אז זאלץ דארף זיין א שינוי, אבל סגי זיי זאגן ס'גענוג בהאי שינוי זוטא, א קליינער שינוי איז אויך גענוג. גמרא, פרעגט די גמרא, דכולי עלמא מיהת, אבער אלע לערנען, מלח בעי שינוי, אלע לערנען אז זאלץ דארף האבן א שינוי, לויט די בית שמאי דארף א גרעסערע שינוי, און לויט די בית הלל דארף זיין תבלין דארף בכלל נישט קיין שינוי, אבער מלח דארף האבן א שינוי, אבער זעהט זיך פון דעם אויך אז זאלץ דארף האבן אלץ העכער שינוי ווי תבלין. מאי טעמא? וואס איז די חילוק פון תבלין ביז זאלץ? רב הונא ורב חסדא איז א מחלוקת פון רב הונא מיט רב חסדא. חד אמר, איינער זאגט אזוי, כל הקדרות כולן, אלע זאכן וואס מען קאכט אין די טעפ, צריכות מלח, דארפן דאך האבן זאלץ, האט ער דאך נעכטן געוואוסט, אז ער וועט דארפן האבן זאלץ, האט ער עס געדארפן צושטויסן נעכטן. ואין כל הקדרות צריכות תבלין, נישט אלע געקעכט מאכלים דארפן תבלין, און א מענטש ווייסט דאך נישט וואס ער וועט מארגן קאכן, צי ער וועט דארפן האבן תבלין צי נישט, הייסט עס זאלץ האט ער זיכער געוויסט ער וועט דארפן, האט ער עס געדארפן צוגרייטן ערב יום טוב, און ער האט נישט צוגעגרייט. דארף מען מאכן א שינוי, אבער תבלין האט ער נישט געוואוסט וחד אמר, איינער זאגט א צווייטן טעם, כל התבלין מפיגין טעמם, אלע תבלין מפיגין וועלן בייטן טעמם, זייער טעם, אויב ס'איז געווארן צעשטויסן ערב יום טוב וועט עס נישט האבן דעם זעלבן שארפקייט, די זעלבן טעם ווי היינט. ומלח און זאלץ אינה מפיגה טעמה, און זאלץ איז דאך נישט קיין חילוק, ממילא זאלץ האט ער געקאנט צושטויסן נעכטן ווייל דאס וועט נישט ווערן איבערגעפירט, אבער תבלין האט ער נישט געקאנט נעכטן צושטויסן, דעריבער דארף ער לויט די בית הלל בכלל נישט קיין שינוי, און לויט די בית שמאי איז גענוג א קליינע שינוי. מאי בינייהו? וואס איז דער חילוק צי איך זאג ווייל ער האט געוויסט ער דארף האבן זאלץ? דעריבער דארף מען א גרויסן שינוי, צי איך זאג דער טעם איז ווייל זאלץ ווערט נישט דער טעם אנדערש עס איז נעכטן צושטויסן, ווען כאפט עס א חילוק אין דין? איכא בינייהו ס'דא א חילוק, דידע ער האט געוויסט ערב יום טוב מאי קדרה בעי לבשולי, ער האט געוויסט וואס ער דארף קאכן, איז לויט דעם ערשטן טעם וואס מיר זאגן דער טעם פארוואס תבלין דארפן נישט קיין שינוי, ווייל. דער ערשטער טעם איז ואין כל הקדרות צריכות תבלין, ער האט נישט געוויסט וואס פאר א תבלין, אבער דא האט ער יא געוויסט און ממילא ער האט נישט צוגעגרייט, דארף ער האבן א שינוי. אבער לויטן צווייטן טעם, וואס איז דער צווייטער טעם? וועגן ווען דער טעם איז נישט דער זעלבער, איז אפילו ער האט נעכטן געוויסט וועלכע תבלין ער וועט דארפן האבן יום טוב, אבער ער דארף עס ניט צושטויסן ערב יום טוב, ווייל עס וועט נישט האבן דעם זעלבן טעם. אי נמי, נאך א חילוק איז דא במוריקא, תבלין וואס ס'הייסן מוריקא, איז דיע מוריקא איז דער טעם גייט נישט אוועק אויב עס ווערט געשטויסן א טאג פריער, דער מענטש האט נישט געוואוסט וואס ער וועט מארגן קאכן איז אזוי, איז לויטן ערשטן טעם וועט דא אויסקומען פארקערט, וועט ער נישט דארפן האבן קיין שינוי, ווייל ער האט דאך נישט געוואוסט אז מארגן וועט ער דארפן האבן די מוריקא. אבער דער צווייטער טעם, וואס איז דער צווייטער טעם? ווייל תבלין גייט אוועק דער טעם, אבער ביי די מוריקא גייט דאך נישט אוועק דער טעם, ממילא האט ער געקאנט די מוריקא צושטויסן ערב יום טוב, און ער האט עס נישט צושטויסן, דארף ער האבן א שינוי. אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פאר שמואל'ן, כל הנדוכין, אלע זאכן וואס זיי דארפן ווערן געשטויסן, נדוכין כדרכן, ווערן געשטויסן ווי דער סדר איז, ואפילו מלח, אפילו זאלץ, דארף אויך נישט האבן קיין שינוי. פרעגט די גמרא, והא דאך אמרת מלח בעי שינוי, אין דער משנה האט מען דאך געלערנט אז אפילו די בית הלל לערנען אויכעט אז ביי זאלץ דארף זיין דער שינוי, וואזשע זאגט ער אז אפילו מלח דארף נישט האבן קיין שינוי? ענטפערט די גמרא. הוא דאמר כי האי תנא, ער האלט ווי דער תנא, דתניא מיר האבן געלערנט, אמר ר' מאיר, ר' מאיר האט געזאגט, לא נחלקו זיי קריגן זיך ניט, בית שמאי בית הלל, די בית שמאי און בית הלל קריגן זיך נישט, על הנדוכין, דיע זאכן וואס זיי ווערן געשטויסן, שנדוכין כדרכן, זיי ווערן געשטויסן ווי דער סדר איז, ומלך עמהם. איז רשי טייטש די ווערטער מלח עמהם, מלח ותבלין כאחד קען מען דאך מיינען פשטות אז מען מיינט ממש צוזאמען, ווי קען מען דאס צוזאמען, מען ווייסט וויפיל מען דארף האבן זאלץ, וויפיל מען דארף האבן תבלין, איז צוגעשטעלט, דער מהרשל לערנט אז נישט רשי מיינט צו זאגן בבת אחת, נאר ער מיינט צו זאגן מיט איין מאל, איינס נאך דעם אנדערן, איי וועט ער פרעגן אויב ס'איז איינס נאך דעם אנדערן, וואס איז דער שינוי ביי דעם זאלץ? נאר ס'איז שוין דא א אופן, ווייל ביי זאלץ איז דא א חשש מ'קען מיינען אז ער גרייט עס צו, אויף מארגן גרייט ער עס צו, ווייל די זאך ווערט נישט איבערגעפירט ביז מארגן. מיט דעם מאל וואס איך האב מתיר געווען אים די זאלץ מיט הגבלות נאר דווקא נאך די תבלין, מיט דעם מאל וועט שוין וועט מען שוין וויסן אז די טייטש איז וועגן דעם מאל. א ענליכע זאך איז דא אין צווייטן פרק, לגבי דעם דין מען טאר נישט טובל'ען וועגן מתקן, זאגט דאך די גמרא אז א נידה דף י ח עמ' א, זאגט דאך די גמרא אז נידה שאין לה בגדים מערמת וטובלת בבגדיה, זאל פרעגט די גמרא זאל איך גוזר זיין טאמער מ'וועט קומען טובל'ען בעינייהו, זאגט דאך די גמרא מתוך שלא הותרה לה אלא על ידי מלבוש, זכורה היא, ס'איז אזא מין גדר, קומט אויס. אז ביי זאלץ האלטן אלע אז מען מעג עס שטויסן ווען אז מען האט פריער געשטויסן וואס? תבלין, זענען די בית שמאי דאס אויך מודה? לא נחלקו, ס'איז נישטא קיין מחלוקת פון די בית שמאי בית הלל, אלא לדוכו בפני עצמו, אז כ'זאל שטויסן די זאלץ כדרכו בפני עצמו, דארט האלטן די בית שמאי מען דארף א שינוי, און די בית הלל זאגן אז כדרכו קען מען זאלץ אויכעט. שבית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן מלח זאל מען שטויסן בפך מיט א קריגל ובעץ הפרור מיט אים א לעפל א קאך לעפל, און וויפיל מעג איך שטויסן נאר לצלי א קליין ביסל וואס מען דארף האבן צום בראטן אבל לא לקדירה אויב אויף צו קאכן נישט, און זאלצן אויף קאכן טאר איך נישט שטויסן. ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן בכל דבר. אז ס'דארף נישט זיין בלויז פך און עץ הפרור בכל דבר, אין וועלכן אופן מעג מען עס שטויסן? דעם זעלבן אופן וואס מיר האבן געזאגט לא נחלקו מיינט מען דאך כדרכן, און דעמאלט ווען זיי קריגן זיך מיינט מען אויך כדרכן, און לויט בית הלל מעג מען כדרכן. פרעגט די גמרא בכל דבר סלקא דעתך, קענסטו זאגן אז מען מעג בכל דבר מיט אלע זאכן, אפילו מיט אזיין זאך וואס מען קען עס נישט, טראגן יום טוב, ס'איז א מוקצה זאך? ווי קאן דאס זיין? אלא נאר אימא זאג לכל דבר אפילו לקדירה צו קאכן אויכעט, איז רש י לערנט דא אויך די חילוק פון צלי ביז קדירה איז ווייל צלי דארף מען א קליין ביסל און קדירה דארף מען אסאך, די סברה וואס איך זאג. אז ביי קאכן איז צוגייט עס, די סברה איז אויך פארהאן, דער מאירי לערנט טאקע אזוי א פשט, ער ברענגט אראפ א שיטה אז לצלי מוז עס זיין זייער דין, און לקדירה צוגייט עס, אבער רש י זאגט א צווייטע טייטש, אז לצלי מיינט מען א קליין ביסל, און לקדירה דארף מען האבן אסאך. און איך מוז דאך זאגן אז דאס וואס די בית הלל זענען מתיר, זענען זיי מתיר כדרכו, ווייל דאס וואס איך האב פריער געזאגט לא נחלקו על התבלין און מלח אז זיי ווערן געשטויסן מיינט מען דאך וואס? כדרכו, איז די זעלבע זאך דאס וואס זיי קריגן זיך מיינט מען אויך כדרכו, איז קומט דאך אויס אליבא דבית הלל אז איך מעג שטויסן זאלץ אינגאנצן אן א שינוי. ברוך השם! מסכת ביעא, דף יד, עמוד א', אינמיטן עמוד, די שורה הייבט זיך אן לכל דבר. רב אחא ברדלא האט געזאגט צו זיין זון, כי דייכת, ווען דו וועסט שטויסן זאלץ אין יום טוב, זאל טאקע זיין אז שמואל האט דאך פריער געזאגט אז כל התבלין נדוכין כדרכן ואפילו מלח איז קיין שינוי מיט א אנדער כלי דארף איך טאקע נישט האבן, אבער אצלי אצלויי ודוך, אז די מדוכה, טאקע די שטיינערנע, זאל מען אביסל אנבייגן אין א זייט, איך האלט טאקע ווי שמואל וואס ער זאגט נדוכות כדרכן במדוך של אבן, אבער א קליינע שינוי דארף מען האבן. רב ששת שמע. קל בוכנא, ער האט געהערט אז מען טוט שטויסן זאלץ, אמר האט ער געזאגט האי דאס האי לאו מגוויה דביתאי הוא, דאס איז נישט ביי מיר אין שטוב, ווייל איך האב זיי געזאגט אז זאלן ניט שטויסן אין א מדוך של אבן אויב מען מאכט נישט א שטיקל שינוי, פרעגט די גמרא ודילמא אצלויי אצלי, אפשר האט מען עס אנגעבויגן. און אויב מען מאכט א שטיקל שינוי און מען בייגט עס אן, מעג מען דאך. ענטפערט די גמרא, דשמע ער האט געהערט דהוה צליל קליה, ער האט געהערט אז דער קול איז א קלארע, און אויב ס'זאל געווען זיין אנגעבויגן און מען קלאפט אזוי, יא, וואלט די קול נישט געווען אזוי קלאר.

האט נישט געהערט אז ס'זאל זיין א ספעציעלע קול. וויאזוי קומט אויס פון דער גמרא אז תבלין נדוכין כדרכן? און תוספות ברענגט דא אראפ אלעס, און תוספות פירט אויס מ'מעג, אין דער תוספות איכא בינייהו דידע, און תוספות פירט אויס אזוי, והמחמיר לדוכן מערב יום טוב הרבה ביחד, דער וואס איז מחמיר אז זאלן שטויסן די תבלין ערב יום טוב אסאך צוזאמען, יתברך באלוקים ובשם המיוחד, אז ער זאל האבן א ברכה מיט דעם שם אלוקים און מיט דעם שם הוויה. תנו רבנן די רבנן האבן געלערנט, אין עושין טיסני. וואס איז דאס טיסני? מיר האבן געהאט אין גמרא אז מען צושפאלט די ווייץ אויף צוויי. אז זיין קאשע, דאס הייסט חילקא, אז מען צושפאלט די ווייץ אויף דריי, הייסט עס אדער דייסא אדער טרגיס, ווען מען טוט עס צוטיילן יעדן קערנדל אויף פיר, ווערט עס אנגערופן טיסני, איז טיסני מען זאל צושטויסן די אויף פיר, דאס איז א גרויסע טרחה, טאר מען נישט, ואין כותשין במכתשת. און מען טוט ניט שטויסן יום טוב אין א מכתשת. פרעגט די גמרא, תרתי דו זאגסט דא צוויי זאכן וואס זענען זיך סותר, דו זאגסט אז מען מאכט נישט קיין טיסני, ווייזט אויס פון דעם, אבער חילקא און דייסא מאכט מען יא, און נאכהער זאגסטו, אין כּותשין במכתּשת װײַזט אױס, אַז מע טאָר בכלל נישט ניצן קײן מכתּשעס, איז דאָך די צװײ זאַכן, װאָס דו האָסט געזאָגט, זענען זיך סותר. ענטפֿערט די גמרא, הכי קאמר, דער פּשט איז אַזױ, נישט ער גײט מיר זאָגן צװײ דינים, ער זאָגט, מה טעם אין עושׂין טיסני, פֿאַרװאָס מאַכט מען נישט קײן טיסני, לפֿי שאין כּותשין במכתּשת? ווייל מען טאר נישט שטויסן מיט קיין מכתשת. וועלכעס טאר מען נישט מאכן מכתשת? סיי טיסני, סיי חילקא אפילו טאר מען אויך נישט. פארוואס כאפט ער פונקט אן טיסני? ווייל דער סדר איז דארט געוועזן אז מען האט געגעסן טיסני, אזוי זאגט די מאירי. איז אבער אין אמת'ן טאר מען גארנישט נישט מאכן, פון דעם טעם וואס ער זאגט לפי שאין כותשין במכתשת, ווייס איך דאך שוין אז מען טאר גארנישט נישט מאכן. פרעגט די גמרא, ולימא, זאל ער זאגן אין כותשין במכתשת, אז ער וועט מיר זאגן מ'שטויסט נישט אין א מכתשת, וועל איך דאך שוין וויסן אלעס, וועל איך דאך נאך מער וויסן, וועל איך דאך שוין וויסן טיסני אויך מאכט מען נישט. ענטפערט די גמרא, אי תנא אין כותשין במכתשת, זאל מיר גער שטיין אין כותשין במכתשת, הוה אמינא וואלט איך געמיינט הני מילי ווען זאגן מיר מ'טאר נישט שטויסן יום טוב אין א שטויסל במכתשת גדולה אין א גרויסן מכתשת, ווייל סתם מכתשת מיינט מען א גרויסן, אבל במכתשת קטנה אימא שפיר דמי, איך וואלט געוואלט מיינען ס'איז א חילוק אז במכתשת גדולה טאר מען נישט ווייל עס קוקט אויס ווי ער גייט מאכן אויף מארגן גייט ער מאכן, אבער א קטנה מעג מען, קא משמע לן. מיט די מאל וואס ער זאגט יעצט דא אז מען טאר נישט מאכן קיין טיסני, איז דאך איז דאך די טייטש פארוואס ווייל אין כותשין ווייזט דאך אויס אז אין א קטנה קאן מען אויך נישט, פארוואס ווייל ער זאגט דאך אין עושין טיסני, און אויב מען זאל מעגן אין אין א קטנה קאן מען דאך יא מאכן טיסני אין א קליינעם שטויסל. וויאזוי האט די גמרא דא אויסגעפירט? קומט דאך יעצט אויס אין גמרא. אז מען טאר ניט שטויסן אין א מכתשת, אפילו מיט א קטנה, א קליינע מכתשת טאר מען אויך נישט. פרעגט די גמרא, והתניא, מיר האבן דאך געלערנט אין א ברייתא, אין כותשין במכתשת גדולה, אין א גרויסע מכתשת טאר מען ניט שטויסן, אבל כותשין במכתשת קטנה, אין א קליינע קען מען יא, פארוואס? זאגט דער רש"י, ווייל דארטן איז עס, קוקט עס אויס כלאחר יד. און דעריבער מעג מען שטויסן. אמר אביי, האט אביי געזאגט, כי תניא נמי מתניתא, דאס וואס מיר האבן געלערנט אין דער ברייתא, מכתשת גדולה תניא, ער לערנט אזוי א פשט, אזוי ווי איך האב פריער געלערנט, נישט ווי דו האסט געלערנט, ס'איז איין זאך, ער גייט מיר זאגן איין טעם פארוואס אין עושין טיסני. ווייל אין כותשין במכתשת ניין ער זאגט מיר טאקע צוויי דינים, איין דין זאגט ער מיר אין עושין טיסני מען מאכט נישט קיין טיסני בכלל נישט אפילו אין א קטנה מאכט מען אויך נישט פארוואס ווייל טיסני צושפאלט מען אויף פיר איז דאס א גרויסע טרחה און נאך א דין זאגט ער ווי אין כותשין אנדערע זאכן נישט קיין טיסני. דייסע, צו חילקה, דאס טוט מען ניט שטויסן במכתשת, אין וועלכע מכתשת קען מען דאס נישט מאכן אין א גדולה, אבער אין א קטנה קען מען עס יא מאכן. רבא אמר, רבא זאגט. לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. אין אמת'ן וועל איך איינלערנען מה טעם, און איך וועל לערנען אז אפילו אין א מכתשת קטנה טאר מען אויך נישט. הא לן, ביי אונז אין בבל, מיר זענען ארעם, מיר האבן נישט קיין קנעכט, איז מיט א גרויסע טאר מען נישט, מיט א קליינע מכתשת מעג מען. הא להו, דארטן אין ארץ ישראל וואס מען האט קנעכט, און די קנעכט זענען מזלזל, זיי וועלן, כ'ל מתיר זיין אין א קליינע, אבער זיי וועלן מאכן א גרויסע, און זיי וועלן זאגן זיי האבן געמאכט אין א קליינע.

ולא אכל ער האט נישט געגעסן. פרעגט די גמרא ודילמא במכתשת קטנה עבדוה, אפשר האט מען עס געמאכט אין א מכתשת קטנה? אין א מכתשת קטנה איז דאך פריער געזאגט לויט אביי'ן מעג מען, און לויט רבא'ן מעג מען דאך אויכעט ווי מען זאגט ביי אונז מעג מען דאך אין בבל. ענטפערט די גמרא, דחזייה, ער האט געזען דהוה דייק טפי. אז ס'איז געווען ווי געהעריג צוקלאפט איז א סימן אז ס'איז פון א גדולה. פרעגט די גמרא פארוואס האט ער נישט געגעסן, ודילמא מאתמול עבדוה, אפשר האט מען עס געמאכט פון ערב יום טוב. זאגט די גמרא, דחזייה, ער האט געזען דהוה קליף צהריה, די צוהר, די ליכטיגקייט ווי מ'זאגט עס, איז געווען ווייס, פריש. ואיבעית אימא דו ווילסט זיך טרעפן זאגן שאני בי מר שמואל ביי שמואל'ן איז דא א שאלה דאיכא פריצותא דעבדי דארט איז געווען קנעכט און זיי זענען מזלזל זיי מאכן אין א גרויסע מכתשת טוהן זיי שטויסן און זיי זאגן זיי האבן געמאכט אין א מכתשת קטנה רש"י. זאגט די משנה הבורר קטניות ביום טוב איינער קלייבט אויס. די קטניות די בינס אין יום טוב ארבעס, און דארט איז דא צווישן זיי אזעלכע וואס מען קען נישט עסן, ווערמיגע צי אנדערע בית שמאי אומרים זאגן די בית שמאי בורר ער קלייבט אויס אוכל די עסנווארג ואוכל און ער עסט צוויי זאכן זאגן זיי ער טאר נישט נעמען די פסולת אוועק ווארפן נאר ער דארף ארויס נעמען דעם אוכל און וואס טוט ער מיט דעם אוכל ער זאל עס נישט אלעס צוזאמען נעמען נאר ער זאל גלייך ארויס נעמען און עסן. ובית הלל אומרים און די בית הלל זאגן, בורר ער קען אויסקלייבן כדרכו ווי דער סדר איז, בחיקו ער לייגט אוועק אויף זיין שויס אין די מלבוש, בקנון, קנון האבן מיר געלערנט דאס איז א כלי א ברייטע כלי וואס אין איין זייט איז דא א שמאלער עפענונג אין דער זייט, און מען טוט שאקלען אין דעם די קטניות, די שווערע פאלן ארויס און די לייכטערע בלייבן אינעווייניג ובתמחוי מיט א ברייטע שיסל און מען געראכעט אבל לא בטבלא, דאס איז איין סארט זאך וואס איז געמאכט געווארן אויף. אזוין ברעט וואס איז געמאכט געווארן אויף דעם צו קלייבן, ולא בנפה ולא בכברה, נפה און כברה ס'איז צווייערליי זיפן, די גרעסערע און די קלענערע, און וואס איז די חילוק, בקנון ובתמחוי קען מען, אבער נפה כברה דאס מאכט מען אסאך, קען עס אויסקוקן אז מען מאכט עס לצורך מחר. אדער מען קען לערנען דער חילוק איז סדארף זיין א שטיקל שינוי אין קנון ותמחוי דאס איז אויך א שינוי רבן גמליאל אומר רבן גמליאל זאגט אף אויכעט מדיח ער טוט אפשווענקען מיט וואסער ער גיסט אריין אין דער כלי וואס איז דא די קטניות וואסער און ממילא ושולה און ער טוט ארויסנעמען די פסולת פון אויבן, וואס איז דער אף, שטענדיג אז ס'שטייט אף ווייזט אויס פשטות, נישט בלויז די פריערדיגע מעג מען, נאר דאס מעג מען אויכעט, פשטות איז דאך אין דער זאך וואס רבן גמליאל זאגט איז דאך דאס דער לייכטסטע זאך, ס'איז דאך די קלענסטע טרחה איז דאך דא און ווי רבן גמליאל זאגט ער טוט גארנישט ניט ער גיסט אריין וואסער און ס'שווימט ארויף איז טאקע דער מאירי וויל מכח דעם זאגן איך בין נישט גורס דעם אף נאר ער רבן גמליאל גייט מחמיר זיין די בית שמאי זאגן אז ס'איז גוט ובחיקו בקנון ובתמחוי זאגט ער ניין דארט איז א טרחה נאר ווען מעג מען מדיח ושולה אבער אין דין וואס הייסט ער קריגט נישט אויף די בית הלל ער לערנט לא נחלקו בית שמאי ובית הלל און אלע זאגן אזוי רש"י מדיח במים. ושולה, שולה איז די טייטש ער טוט ארויסנעמען, אראפנעמען פון אויבן, מפרש בגמרא שולה הפסולת ער נעמט אראפ די פסולת שצף למעלה וואס שווימט אויבן, כמו ווי מיר האבן געלערנט משישלה בחביות, דארט רעדט זיך לגבי די וויין ווען הייסט געענדיגט די וויין אז ס'איז שוין פארטיג א וויין, שטייט דארט משישלה בחביות היינו נמי מיינט מען אויכעט. שנוטל חרצנים, ער נעמט אראפ די קערנדלעך הצפים וואס זיי שווימען על פני החבית אויף דעם פאס. גמרא, תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר רבן גמליאל, רבן גמליאל האט געזאגט, צוגעשטעלט אין דער זייט איז רבן שמעון בן גמליאל, רבן שמעון בן גמליאל האט געזאגט, במה דברים אמורים, ווען איז געזאגט געווארן דער דין פון די בית הלל, וואס זיי זאגן אז בורר כדרכו, וואס איז די טייטש בורר כדרכו? אז ער מעג ארויסנעמען אויך די פסולת, דאס איז גערעדט געווארן כשהאוכל מרובה על הפסולת, אז דער אוכל איז מערער אויף די פסולת, איז לייכטער איך זאל ארויסנעמען די פסולת. אבל פסולת מרובה על האוכל, אבער די פסולת איז מער פון דעם אוכל, איז דאך דעמאלט לייכטער וועלכע איז ארויסצונעמען, דעם אוכל, דברי הכל לערנען אלע נוטל את האוכל, ער נעמט ארויס דעם עסנווארג ומניח את הפסולת, און ער לאזט איבער די פסולת. פרעגט די גמרא, פסולת מרובה על האוכל, ווען די פסולת איז מער פון דעם אוכל, מי איכא מאן דשרי, איז דען דא ווער זאל מתיר זיין אפילו דאס מטלטל זיין, אויב דער מיעוט איז אוכל און דער רוב איז פסולת? האט עס אלעס דעם דין ווי ס'איז אין גאנצן פסולת און מען קען דאס נישט מטלטל זיין. דו זאגסט אז פסולת מרובה על האוכל, נעם איך ארויס דעם אוכל, דעמאלט איז דער אוכל אויכעט פסולת. זאגט די גמרא לא צריכא, דאס וואס איך האב געזאגט, אוכל מרובה על הפסולת, פסולת מרובה על האוכל, מיינט מען נישט אין כמות פון דער זאך, נאר מען מיינט אזוי, דנפיש בטרחא, אז די פסולת איז זייער דין, און די טרחה די ארויסצונעמען די פסולת איז מערער, אבער וזוטר, ס'איז קלענער בשיעורא, איך טייטש אזוי, במה דברים אמורים, בזמן שאוכל כשהאוכל מרובה על הפסולת, אז די טרחה ארויסצונעמען דעם אוכל איז א גרעסערע ווי ארויסצונעמען די פסולת, דעמאלט זאגן די בית הלל אז נוטל פסולת, ווייל ס'איז בעסער ממעט זיין די טרחה, ווי איז אבער א פסולת מרובה על האוכל, די טרחה פון ארויסנעמען די פסולת איז מער ווי ארויסנעמען דעם אוכל. איז דעמאלט האלטן אלע אז מען נעמט ארויס דעם אוכל, איז רבי עקיבא איגר דא אין דער משנה פרעגט א שטארקע קשיא, וועלכע פסולת רעדט מען דא? אזעלכע פסולת וואס איז ראוי פאר א בהמה, ס'איז ראוי פאר עפעס? מיר דארפן דאך זאגן עס רעדט זיך א פסולת וואס איז צו גארנישט נישט ראוי, אזוי זעה איך דאך אין דער קשיא פון גמרא, די גמרא פרעגט פסולת מרובה על האוכל מי איכא מאן דשרי, פארוואס זאל מען עס מעגן מטלטל זיין? רעדט זיך איז למשל אזוין פסולת שאלן פון ניס צי אנדערע זאכן וואס איז צו גארנישט נישט ראוי? אויב אזוי ווערט דאך קשה, איז אז אוכל מרובה על הפסולת מעג ער ארויסנעמען די פסולת, די פסולת איז דאך א מוקצה זאך, ווי מעג ער ארויסנעמען די פסולת? איך מוז דאך זאגן אז דא רעדט זיך אזוין פסולת וואס איז צו גארנישט נישט ראוי זאגן מיר. אז אויב אזוי עס רעדט זיך אזוין פסולת וואס איז צו גארנישט ניט ראוי, וויאזוי מעג מען ארויסנעמען די פסולת? ברענגט ער א ראיה פון זאגט אז א ראיה פון דער גמרא צו א תוספות וואס איז פריער פארהאן אין דף ח', תוספות פרעגט דארטן א קשיא אויף די מנהג העולם, דער מנהג זאגט תוספות איז פון דער וועלט, מען נעמט אוועק די אפר הכירה וואס איז געווארן, שוין אפגעקילט, מען האט אויסגעהייצט דעם אויוון אום יום טוב, און די אשעס איז געווארן אפגעקילט, איז דאך עס שוין נישט ראוי צו דער פריערדיגן, איז עס מוקצה, און מיר נעמען ארויס די אשעס, מוז עס דארט באקן דארט אזוין קעיק וואס הייסט פשטידא, כאטש ס'איז דאך נישט ראוי לצלות בו ביצה, זאגט דער ר"י אז מוקצה טאר מען נישט מטלטל זיין יום טוב אויב עס האנדלט זיך וועגן אוכל נפש און וועגן שמחת יום טוב. מען מעג יא, ס'איז נישט אסור מוקצה, מען מעג יא, אויב אזוי איז דאך שוין גוט אונזער גמרא, אז אויב עס האנדלט זיך איך וויל איך זאל עס קענען עסן, איז אפילו די מוקצה, די פסולת איז מוקצה, מעג איך עס אויך מטלטל זיין. אין דער משנה האבן מיר געלערנט רבן גמליאל אומר, רבן גמליאל זאגט אף מדיח ושולה, ער טוט אפשווענקען מיט וואסער די קטניות, און אויבן גייט ארויף די פסולת. תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר רב אלעזר בר רב צדוק, רב אלעזר בר רב צדוק האט דערציילט ווי די מנהגים איז געווען ביי רבן גמליאל, כך היה מנהגם של בית רבן גמליאל, אזוי איז געווען ביי אים דער מנהג, שהיו מביאים דלי מלא עדשים, מען האט געברענגט א עמער פול מיט ארבעץ, ומציפין עליו מים, מען האט געמאכט שווימען אויף אים די וואסער, מען האט אריינגעגאסן אזויפיל וואסער וואס די וואסער איז געווען העכער פון די עדשים, ונמצא איז דעמאלט אויסגעקומען אוכל למטה, דאס וואס איז ראוי צום עסן איז געוועזן אונטן, ופסולת און די לייכטע ארבעס למעלה האבן ארויפגעשווימט אויבן, פרעגט די גמרא והתניא איפכא, אין א ברייתא האט מען געלערנט פארקערט, אז ס'איז געווען אוכל למעלה און פסולת איז גאר געווען אונטן, זאגט די גמרא לא קשיא, הא בעפרא, ביי דער ערד איז דאך געווען די אוכל למעלה און די פסולת די ערד איז אראפ אונטן, הא בגילי, אויב דארטן שטרוי צו לייכטע ארבעס איז געווען פארקערט, איז דער אוכל געווען אונטן און די פסולת איז געווען אויבן. רשי. בית שמאי אומרים, די בית שמאי זאגן, אין משלחין, מען שיקט נישט קיין מתנות איינער דעם אנדערן ביום טוב, אין יום טוב, אלא מנות, נאר פארשענס, אזעלכע זאכן וואס מען קען, ווי מען זאגט, ס'איז ראוי מען זאל עסן, ס'מוז נישט זיין א געקאכטע זאך, אפילו ס'איז א רויע זאך, א רויע זאך קען מען דאך אפקאכן. דאס הייסט אז מען שיקט א שטיקל פלייש, א שטיקל פיש, וואס דאס קען מען אפקאכן צו ס'איז געקאכטע, דאס קען מען שיקן. אבער גיין שיקן ווי מען זאגט א גאנצע בהמה, צו א גאנצע עוף, קען זיין אז דער מענטש וועט עס נישט אויפעסן, ווען מען שיקט אים דארט א פארשן נעמען מיר אן, מסתמא וועט מען עס אויפעסן. ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, משלחין מען קען שיקן בהמה, א גאנצע בהמה, חיה ועוף, בין חיים, סיי א לעבעדיגע, בין שחוטים, סיי א געשחטענע, אבער מיר דארפן וויסן, מיר האבן דאך אזויפיל געלערנט אין אנפאנג פרק, נישט יעדע לעבעדיגע בהמה קען מען שיקן, נישט יעדן לעבעדיגן עוף קען מען שיקן, אויב ס'איז עומדת לגדל, לגדל ביצים, טאר מען אים נישט שיקן, צי אויב ס'איז א בהמה וואס עס שטייט נישט לשחיטה, לגדל ולדות, ס'איז מוקצה, נאר מען רעדט אזעלכע וואס מען מעג שעכטן קען מען שיקן. משלחין, מען מעג שיקן יינות, וויין און שמנים אויל און וסלתות און מעלן. וקטניות און די. אבל לא תבואה, תבואה נישט, פארוואס? ווייל דאס איז נישט ראוי היינט מען זאל עס עסן, ווייל עס איז דאך, מ'האט עס געקאנט מאלן נעכטן און עס וואלט נישט אוועקגעגאנגען געווען פון דעם דער טעם, מען טאר עס נישט מאלן. דער שיקט ער עס, הייסט עס אויף נאך יום טוב ורבי שמעון מתיר בתבואה, רבי שמעון מתיר בתבואה ווייל מען קען די אויך קאכן, רשי זאגט צוויי טעמים, איין טעם זאגט דער רשי מען קען עס אזוי אויך קאכן, און נאך זעט אויס אין רשי נאך א טעם ויכתשם במכתשת קטנה, ער וועט צושטויסן אין א קליינע מכתשת. רשי, אין משלחין, מען שיקט נישט דורון, א מתנה, איש לרעהו אלא מנות, וואס מיינט מען מנות? דבר המוכן ס'איז גרייט, ואינו עשוי להניחו למחר, ס'איז נישט דער סדר מען זאל עס איבערלאזן אויף מארגן, און מען מיינט נישט צו זאגן ס'מוז זיין געקאכט, נאר ס'מוכן ס'איז שוין א פארשן. כגון חתיכות בשר, חתוכות, שטיקלעך געשניטענע פלייש, לפני האורחים פאר אורחים, וכן דגים די זעלבע זאך פיש. אבל לא את התבואה שאינה ראויה היום, היינט איז נישט ראוי, שאין טוחנין ביום טוב, מען מאלט נישט אין יום טוב, שהיה לו לטחון מאתמול מ'האט געקאנט מאלן נעכטן, ולא תפיג טעמה. רש י ווייטער אין דריטן פרק זאגט רש י דעם כלל אז די מלאכות וואס מען האט געקאנט טון ערב יום טוב,

אז רש י זאגט פריער דעם טעם שמא יבשלם בקדירה, ווייזט אויס ער קען זיי קאכן גאנצערהייט, און א חוץ דעם קען מען מאכן פון דעם ווי מ'האט פריער געהאט חילקא דייסא. איי אויב מ'קען עס ווידער צושטויסן, וואס איז דער טעם פון די בית הלל וואס זיי זאגן אז מ'טאר נישט, נאר דער סדר איז נישט אז מ'זאל גיין נעמען אין יום טוב צושטויסן כאטש מ'מעג, מ'גרייט מערסטן טייל דאס צו פון פריער. איז אויב מען שיקט עס אום יום טוב א מתנה קוקט עס אויס ווי איך שיק עס אויף נאך יום טוב. גמרא, תנא רב יחיאל, רב יחיאל האט געלערנט, כאטש מען מעג שיקן מתנות, ובלבד שלא יעשנה בשורה, ער זאל נישט שיקן די מתנות דורך אסאך מענטשן, ווייל אסאך מענטשן גייען, זעט עס אויס ווי זיי גייען פארקויפן אויפן מארקעט. תנא, האט מען געלערנט אין א ברייתא אין שורה פחותה משלושה בני אדם, א שורה איז נישט ווייניגער ווי דריי מענטשן, ווי דער מאירי זאגט ווען אויב ס'איז דריי מענטשן איז איינער א קויפער איינער א פארקויפער און איינער א סרסור א מעקלער אזוי קוקט עס אויס. בעי רב אשי. האט רב אשי געפרעגט א שאלה, תלתא גברי, ער שיקט די מתנה דורך דריי מענטשן, האט מען דאך פריער געזאגט טאר מען נישט, יא? ווייל עס איז א שורה, אבער בתלתא מיני, ער שיקט מיט דריי מינים, צי זאגן מיר, יעדע מענטש טראגט א באזונדער דיפערענט מין, מאי, ווי איז די דין? צי זאגן מיר, אז ווייל עס איז דאך באזונדערע מינים, קען ער שיקן יעדן מין א באזונדער מענטש, ס'הייסט נישט קיין שורה? אבער ניין, די מציאות איז דאך יעצט זעהט מען דאך עפעס דרײַ מענטשן תיקו, בלייבט שטיין די שאלה, רבי שמעון מתיר בתבואה, רבי שמעון זאגט מען מעג שיקן יום טוב א מתנה תבואה, תניא מ'האט געלערנט רבי שמעון מתיר בתבואה, ער איז מתיר תבואה כגון צום ביישפיל חיטין ווייץ, לעשות מהם לודיות, מען קען מאכן פון דעם לודיות א מאכל פון ווייץ. שעורים, ליתן לפני בהמתו, ער קען עס געבן פאר די בהמה. עדשים, לעשות מהם רסיסים, פון די ארבעס קען ער מאכן א מאכל וואס הייסט רסיסים, ווייל נארמאל זעט אויס איז געווען די סדר אז די עדשים זאל מען אמאל מאלן, זאגט ער אז מען קען אבער מאכן פון דעם א מאכל פון רסיסים, ווייל אויב די סדר איז געווען בכלל צו קאכן דאס. גאנצערהייט, דארף ער דאך נישט זאגן קיין טעם פונקט אויף עדשים, ער גיט דאך נישט קיין טעם אויף אלע זאכן, עס איז דאך דא אויף דער וועלט אסאך ירקות אסאך פירות, ווייל אלע ירקות פירות דארף מען נישט מאלן, נאר עדשים איז דער סדר געווען צו מאלן, זאגט ער דאך מעג מען ווייל מען קען מאכן רסיסים. זאגט די משנה, משלחין כלים, מען מעג שיקן מלבושים אלס מתנה אין יום טוב, בין תפורין בין שאינן תפורין, סיי די מלבושים. זענען אויפגענייט, סיי זענען נישט אויפגענייט, ואף על פי שיש בהם כלאים, אפילו אין די מלבושים איז דא כלאים, מעג מען שיקן, ווען? והן לצורך המועד, אז מען קען, ס'איז לצורך המועד, ס'איז ראוי צו נוצן יום טוב, די גמרא וועט ווייטער פרעגן וואס קען מען נוצן כלאים, אבל אבער, לא סנדל המסומר, נישט דעם שיך וואס ער איז באדעקט מיט לעדער, און אין דעם מסומר איז אריינגעהאקט נעגל, די חכמים האבן געזאגט אז מען טאר נישט טראגן דעם שיך שבת און יום טוב. די גמרא דערציילט א מעשה, מען האט זיך אמאל באהאלטן אין א הייל, וואו מען האט געמאכט גזירות אויף אידן, נאכהער האט אינעווייניג פון די הייל האבן זיי געמיינט אז דער פיינט, קומט אויף זיי, זענען זיי ארויסגעגאנגען פון דארטן, און מ'האט זיך געשטויסן איינער אויף דעם אנדערן, און די שיך האבן געהאט מיט נעילס, איז עס געווען געווען אסאך דעמאלט אומגעקומען, און ווייל אז דאס איז דאך געקומען דורך א סנדל המסומר, האבן די חכמים געזאגט אז יעדן טאג ווען מענטשן קלייבן זיך צוזאמען יעדן כנופיא, שבת און יום טוב, טאר מען נישט טראגן דעם סנדל המסומר, דעריבער טאר מען נישט שיקן קיין סנדל המסומר. ולא מנעל שאינו תפור, א שיך וואס איז נישט אויפגענייט טאר מען נישט, די גמרא עט ווייטער פרעגן פשיטא צו וואס איז עס ראוי? רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט אף לא מנעל לבן, נישט א ווייסע שיך אויך נישט, מפני שצריך אומן, מען דארף האבן א פאכמאן מען זאל אים אפשווארצן, זה הכלל, דעם כלל זאלסטו האבן. כל שנאותין בו ביום טוב, אזוי זאגן ח ו, משלחין אותו, איך קען דא דעם ביום טוב לערנען צוויי וועגן, איך קען טייטשן אזוי, כל שנאותין בו ביום טוב, אז יום טוב איז עס ראוי זיך צו אנצוטון, איז משלחין אותו קען מען אים שיקן, איך קען אנדערש טייטשן, כל שנאותין בו. אויב איך קען פון די זאך הנאה האבן אפילו יעצט האב איך נישט קיין הנאה, נאר אויב מען קען פון דעם הנאה האבן ביום טוב משלחין אותו די גמרא ווייטער איז דא א הוה מינא מיט א מסקנא אין דעם אויך. רש"י, משלחין כלים בגדים והן לצורך המועד, בגמרא מפרש די גמרא איז מפרש למאי חזו, וואס איז ראוי. דער כלי אויב ס'דא כלאים. אבל לא סנדל של עץ א האלצערנע שיך מצופה עור וואס איז צוגעדעקט מיט לעדער ומסמרות קבועים בו אין דעם איז דא נעילס שגזרו חכמים עליו די חכמים האבן דעם גוזר געווען שלא לנעלו בשבת וביום טוב מ'זאל עס נישט אנטון שבת און יום טוב. משום מעשה שהיה א מעשה וואס האט פאסירט שנהרגו הרוגים בשבת על ידו במסכת שבת ולא מנעל שאינו תפור דלא חזי למידי ס'איז אויף גארנישט נישט ראוי אף לא מנעל לבן שלא היה דרכו ס'איז נישט געווען דער סדר לנעלו אנצוטוהן ווען ר'איז געווען ווייס נאר מ'דארף אים אפשווארצן שצריך אומן מ'דארף א פאכמאן להשחירו.

שאין תפורין, אפילו עס איז נישט צוזאמענגענעט די מלבוש מ'האט נאך די מאטריאל, חזו לכסויי, איז ראוי זיך צודעקן, אלא כלאים למאי חזו, איך מעג שיקן א מתנה א בגד מיט כלאים, וואס פאר א נוצן קען איך פון דעם האבן? וכי תימא וועסטו וועלן זאגן חזו ס'איז ראוי למימך אז זאל עס ווי מען זאגט אויף אידיש אז זאל עס איינלייגן אין צווייען און דריי און טאפלען און עס אונטערלייגן אונטער אים ד פארוואס וועסטו וועלן זאגן ווייל אין דער תורה שטייט דאך ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך אויף דיר זאל נישט ארויף גיין אבער אויב דער כלאים ליגט אונטער דיר מעג מען אזוי וועסטו וועלן זאגן והתניא מיר האבן געלערנט אין פסוק שטייט טאקע לא יעלה עליך אז דער איסור פון כלאים איז ס'זאל נישט ארויפגיין אויף דיר אבל אתה יכול להציעו תחתיך אבער דו מעגסט אונטן אויסשפרייטן כלאים דאס איז דין תורה אבל אמרו חכמים אבער די חכמים האבן געזאגט אסור לעשות כן מען טאר נישט אזוי טאן, מען זאל אונטן אונטער זיך אונטערשפרייטן כלאים, שמא תכרך לו נימא, טאמער וועט זיך ארויפוויקלען א פאדעם, וואס דער פאדעם על בשרו, זאגט דער רשי צוויי טייטשן, איינמאל קען מען טייטשן נימא א גראבע פאדעם, וואס דער פאדעם פון א קאוט וואס א גראבע פאדעם איז א גראבע פאדעם טוט שוין אנווארעמען די הויט, הייסט עס אז די כלאים, די פאדעם אליין טוט אנווארעמען. א צווייטן פשט זאגט דער רש"י, איך דארף נישט לערנען אז די פאדעם ווארעמט אן, אבער דער פאדעם קומט דאך פון א מלבוש וואס דארט איז דא כלאים, מיט די מאל וואס וויקלט זיך ארום. א פאדעם אויף זיין מלבוש איז גלייך ווי דער מענטש איז אנגעטון אין די מלבוש, איך זאג די כלאים טאר איך נישט טראגן, און נאר אין די פראנט און די בעק מעג איך זיך טראגן כלאים, נע דעמאלטס הייסט דאך עס שוין אז די מלבוש ליגט נישט אונטער אים נאר די מלבוש איז אויף אים, ממילא עס ווארעמט אים דעם בעק איז אויך ווי מען זאגט כלאים. ממילא טאר מען דאך נישט אונטערשפרייטן אויך. וכי תימא דו ווילסט זאגן ס'איז דא א עצה פארוואס טאר מען נישט אונטערשפרייטן? טאמער ס'וועט זיך ארויפקריגן אויף אים א פאדעם איז דא א עצה דמפסיק מידי ביני ביני ער וועט אוועק לייגן א מלבוש צו צווישן און דעם אונטערשטן מלבוש די כלאים און אים אבער דאס טאר מען דאך אויך נישט. והא דאך אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר רבי יוסי בן שאול, אמר רבי, משום קהלא קדישא דבירושלים, אז דעמאלט ווען די חכמים האבן געזאגט אז מען טאר נישט מציע זיין תחתיו, האבן זיי געזאגט אפילו עשר מצעות זו על גבי זו, אז ס'איז דא צען זאכן אויסגעשפרייט, איינע אויף די אנדערע, און כלאים תחתיהם, און כלאים איז אונטער זיי, אסור לישון עליהם, טאר מען אויף זיי ניט שלאפן, ווייל אונז האב עס שוין א אינגער פון א כאטש דא האב איך נישט קיין מורא שמא תיכרך נימא, נאר די חכמים האבן נישט געמאכט קיין חילוק, זיי האבן געזאגט אז מען טאר נישט אונטער אויסצושפרייטן, משום שנאמר לא יעלה עליך, ווייל אין מדין תורה איז דאך אסור לא יעלה עליך, דעריבער האט מען גוזר געווען אפילו תחתיו טאר מען אויך נישט. אלא זאגט די גמרא, דו ווייסט אויף וואס איז ראוי די בגד פון כלאים בווילון אויף א פארהאנג, א פארהאנג איז דאך ווי מען זאגט עס איז וואס איז ביי די טיר צו פארדעקן איז דאך עס ראוי מען זאל עס ניצן, פרעגט די גמרא. והא דאך אמר עולא, עולא האט דאך געזאגט, מפני מאי אמרו, פארוואס האבן די חכמים געזאגט ווילון טמא, א ווילון, א פארהאנג איז מקבל טומאה, אין אמת'ן דארף איך רעכענען די פארהאנג ווי דאס איז א מחיצה, א וואנט פון הויז, ס'זאל בטל ווערן צו די וואנט, און די וואנט פון הויז אז ס'רירט אן א טומאה, ווערט זי דאך נישט טמא, דארף דאך דער פארהאנג אויך נישט ווערן טמא. פארוואס זאל דאס הייסן א כלי? מפני שהשמש מתחמם כנגדו, ווען עס איז קאלט דעם שמש טוט ער זיך איינוויקלען מיט א פארהאנג, דעריבער האט דאס א דין ווי א כלי, און אויב מיר זעען אז דער שמש טוט זיך אנווארעמען אין דעם פארהאנג, דארף דאך דער וילון אויכעט נישט זיין קיין כלאים, טאר דאך עס אויך נישט זיין קיין כלאים. אלא זאגט די גמרא בקשין, דאס וואס מיר זאגן אז מען קען שיקן א בגד וואס דארט איז כלאים, מיינט מען אז ס'איז הארטע מלבישים וואס ס'טוהן נישט דערווארעמען דעם מענטש, מעג מען אויף דעם זיצן. די ווייטע מ'האבן פון וואלינקעס.

ווייל דאס טוט נישט דערווארעמען, איז דאס וואס שטייט אין דער משנה אז מען מעג שיקן א מלבוש אף על פי שיש בהם כלאים, מיינט מען אז ס'איז זייער הארט וואס דאס טוט נישט דערווארעמען, מעג מען אויף דעם זיצן. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, ערדלין, אין בהן משום כלאים, ערדלין, דאס איז מ'האט אמאל געפלעגט טראגן אזעלכע זאקן וואס אונטן איז די זאקן געווען געמאכט פון פעל, מ'האט עס געטאן געטראגן אין די שיך, און ביי דעם עקב האט מען געמאכט פון וואל, זאגט ער אז מיר א אין בהן משום כלאים, ס'איז נישטא דער איסור כלאים ביי דעם, פארוואס? ווייל דאס טוט צו הארט טוט נישט ווארעמען. אמר רבא האט רבא געזאגט, הני צררי דפשיטי, דא רעדט מען שוין א ווייכע שטיקל מאטריאל פון כלאים, און איך טוה אין דעם איינוויקלען פשיטי מטבעות, און איך לייג עס אריין ביי מיר אין בוזעם, אין בהם משום כלאים, נישט דא דער איסור כלאים, פארוואס? ווייל די געלט מאכט עס הארט און עס טוט נישט ווארעמען. דבזרני. אויב אין דעם ליגט קערנדלעך, יש בהם משום כלאים, אויב כ'וועל עס איינוויקלען די קערנדלעך אין א אין א שטיקל מאטריאל און וואס אין דעם מאטריאל איז דא כלאים און אריינלייגן אין בוזעם טאר מען נישט. רב אשי אמר רב אשי זאגט, אחד זה ואחד זה אין בהם משום כלאים, אפילו דבזרני איז אויך נישט דא קיין כלאים, לפי שאין דרך חמום בכך, ס'איז נישט א סדר מ'זאל אזוי ווארעמען. רשב.